אז איר האט אייך צופיל פארלאזט אויף אייערע חושים, אז אויף דער וועלט זענען פאראן אזעלכע זאכן וואס האבן זיך נישט גע'חלומ'ט, נישט אייך, נישט די גרעסטע חכמים אייערע, בעט איך אייך טאקע, איר זאלט קיין פאראיבל נישט האבן. ווילט איר, גלויבט, נישט, נישט.

און וואס איז אזוינס עטער? האט מיר זייערס א מענטש פארטייטשט אז עס איז אזוינס וואס איז נישט קיין גוף, נישט קיין נשמה, נישט קיין רוחניות, נאר און ער פארנעמט גארנישט קיין ארט און האט נישט קיין משקל, מיט איין ווארט, א יא און א ניין צוזאמען. פרעג איך אים צי ער האט געזעהן דעם עטער, ניין זאגט ער, נאר ער גלייבט. הכלל, מען גלייבט. וואס דען איז דער חילוק?

און נאך אזעלכע שקרים וואס א פאריזער שקרן האט אויסגעטראכט און א ווילנער משכיל האט איבערגעשריבן אויף לשון קודש. רבותי, איך האב ברוך השם אפגעלעבט א שטיק וועלט. בינען בין איך געווען מלמד אין דערפער און אין שטעטלעך און אין גרויסע שטעט. שוין א יאר זיבן בין איך ברוך השם מלמד אין ווארשע, און קום געלויבט דער אייבערשטער צווישן מענטשן און קען מענטשן.

דאָס אַלץ קען איך, נאָר קײן כּופֿר, דאָס האָב איך נאָך ביז הײַנטיקן טאָג נישט געזען. איך האָב אַפֿילו די העזה צו זאָגן, אַז צװישן דעם גאַנצן עולם משׂכּילים איז נישטאָ אײנער, װאָס זאָל האָבן זײַן אײגענעם שניט, װאָס זאָל האָבן זײַן אײגענע שיטה, זײַן אײגענעם דרך,

כ'וועל דאך אים נישט מבייש זיין, נאר וויסן ווייס איך אז ער מאכט חוזק, אדער גלאט ער מאכט זיך גרויס, אז דווקא אזוינער האט מורא ביינאכט ארויסצוגיין איינער אליין, און אפשר מוז ער אזוי זאגן, די פרנסה וויל אזוי, און וואס טוט אלץ נישט א מענטש צוליב פרנסה,

באשר בכן, אונזערע מעשיות זענען נישט קיין אויסגעטראכטע. באשר בכן, מיר שרעקן נישט דעם עולם מיט גזלנים, רוצחים, פאלשע געלט און פאלשע וועקסל מאכער, דווקא מוז מען שרייבן וואס עס איז נישט געשטויגן, נישט געפלויגן. און בפרט אז איך וויל נישט דערציילן קיין מעשה מעבר לים, און נישט קיין מעשה פון קדמונים, נאר א זאך וואס האט זיך געטראפן דא אין אונזער ווארשע.

עס איז ידוע לכל, די גאנצע פראנצישקאנער גאס ווייסט, אז מיין ברודער זכרונו לברכה איז געווען א למדן מופלג און אן אמת'ער ירא שמים. אן אלמן איז ער געווען, און אויף דער עלטער איז ער געבליבן איינער אליין מיט דער טאכטער ברכה לאה, א בתולה, להבדיל בין החיים והמתים. געלעבט האט ער אין דחקות, קנעלן האט ער שוין קיין כח נישט געהאט, איז ער טאקע נישט פאר אייך געדאכט, נישט פאר קיין שום איד געדאכט, געבליבן אן ברויט, און די בתולה ברכה לאה וואקסט קיין עין הרע אויף הייוון, א כלל, צרות צרורות. וואס טוט דער רבונו של עולם? קומען זיך צוזאמען עטליכע בעלי בתים, טאקע אנשים חשובים, פיינע בעלי בתים, וואס האבן ביי אים קינדער געהאלטן, און נעמען אויף זיך חתונה צו מאכן ברכה לאה'ן,

ווארום די בעלי בתים וואס האבן געגעבן אויף הכנסת כלה, האבן גאר פארגעסן אז ברכה לאה איז א בת תלמיד חכם, און א כשר'ע פרומע נשמה, און מען האט פאר איר נישט געזוכט קיין חתן לפי כבודה, ועל אחת כמה וכמה נאכן פאטער'ס כבוד. זייער גאנצער מיין איז געווען צו געבן איר א מאן, א ברויט געבער, איינמאל פאר אלעמאל, אראפצואווארפן פון זיך דעם עול, האבן זיי טאקע געטאן אן ישוב הדעת, אבי געפאטערט, און מען האט באקומען א בחור'ל בזול, אן איינגייער ביי אדוואקאטן. קיין גרויסע זאכן האט ער נישט פארלאנגט, מפרנס זיין א ווייב קען ער, האט מען צוגעקלאפט. האט מען געמאכט מלבושים, איינגעלייגט נדן, גערופן קלעזמער, געשטעלט א חופה, מזל טוב, מזל טוב. מיר דעם אמת זאגענדיג איז דער בחור נישט געפעלן. מיין פייגע זאל געזונט זיין האט אויך געזאגט אז גאר פון די אנטיקן איז ער נישט, נאר אז אחי עליו השלום האט גארנישט געזאגט האבן מיר אוודאי געשוויגן. און דאס שווייגן איז קיין חכמה נישט געווען. קוים איז אחי זכרונו לברכה אפגעפארן האט זיך אנגעהויבן אן עסק, ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז נישט ווי עס דארף צו זיין. מן הצד בין איך געוואר געווארן אז דער שלום בית ביים זיווג איז אביסל הינקעדיג, מען קריגט זיך, מען מאכט אביסל קולות, שכנים קלאפן אין די ווענט. אויך האב איך געהערט אז ברכה לאה וויל נישט ליידן וואס בעלה משה ישראל איז נישט קפריסנדיג פרום, און ער ווייטער מאכט איר א מורא אז ער וועט זיך נאך אנטון דייטש און וועט ווערן אליין אן אדוואקאט. אויך טענה'ט משה ישראל אז די בעלי בתים האבן אים אריינגענארט אין זאק, מען האט אים געוויזן אן אנדערע א שענערע כלה, אויף דער וואלט ער נישט באשטאנען, און אירע מלבושים געפעלן אים אויך נישט, צוזאמענגעקליבן זאגט ער אלטע לאכעס, מען האט אים צוגעזאגט זאגט ער קעסט און מען ווייזט אים א פייג, און נאך א טענה האט ער אז ער האט גערעכנט אויף קרובות מיט די בעלי בתים ווי ער זאגט פראטעקציע, און זיי, אז זיי האבן זיך נאר אנגעגעסן און אפגעטאנצט אויף דער ארעמער חתונה, לאזן זיי אים נישט פאר די אויגן. פארשטייט זיך אז אריינמישן זיך אין דער ערשטער שעה האב איך נישט געוואלט. בעלי בתים און זוגתי פייגע תחיה האבן נישט געלאזט. און וואס איז וואס פאר א נייעס, עס טרעפט זיך ביי לייטן, נאך דער חתונה, איידער מען געוואוינט זיך צו, טרעפט זיך גאנץ אפט מחלוקת צווישן מאן און ווייב. דערנאך, הרגל נעשה טבע. מען ווערט געוואוינט לעבט מען. און באמת, איך מיט זוגתי פייגע תחיה האבן מיר אויך דאס ערשטע יאר נאך דער חתונה זיך אפגעשטויסן. דערנאך אבער אז זוגתי פייגע האט אנגעהויבן קינדלען, פון קעסט איז מען אראפ, האט מען די נארישקייטן אוועקגעלייגט. איך האב מיר אנגעהויבן זוכן א שטיקל עסק. עס איז מיר נישט געראטן, בין איך געווארן מלמד, און גארנישט, מען לעבט ברוך השם, הלוואי ביז הונדערט און צוואנציג יאר.

אונדזער תּכשיט האָט אברהם אבינו'ס מעלה, ער רעדט ווייניק און טוט אַ סך. לא די וואָס ער האָט זיך אָנגעטאָן דייטש, האָט ער נאָך אָנגעהויבן שפּילן גאַנצע נעכט אין קאָרטן. נאַכט אויף נאַכט ברענגט ער זיך אַהיים חברה-לייט, גייט נאָך ברכהלען זאָל מאַכן טיי, געבן אַ ביסל בראָנפן, מאַכן אַ הערינג, און דווקא מיט עסיק און מיט בוימל, אַנישט, פאסט זיי נישט, צום פארבייסן מוזן זיי האבן ווייסע זעמל, ברויט, חס ושלום, און טאמער פעלט עפעס פון די זיבן זאכן, מאכט ער קולות, און ער שפעט נאך אויס איר, מאכט אויס איר לייטן-געלעכטער. נאך א חשש, זידלט ער נאך און שעלט. זע איך שוין אז עס איז נישט היטב, אז מען טאר שוין נישט שווייגן, מאך איך מיר א לב און איך גיי צום זיווג.

איך זאג אים נאך צו אז איך וועל אים מקרב זיין מיטנעמען אין מיין שטיבל אריין, און אז איך וועל אם ירצה השם פארן וועל איך אים אויך מיטנעמען, וכדומה אזעלכע ווייכע דיבורים. פלאצט ער אבער פאר געלעכטער, ער לאכט אויס מיר, אויסן שטיבל, אויסן רעבין, ער איז מיר מוחל זאגט ער די אלע גליקן, איך זאל אים נאר ברכהלען צונעמען. דערביי רעדט ער אזוינע דיבורים נישט פארן מויל צו ברענגען, באין ברירה האב איך שוין אנגעהויבן אביסעלע הארטער, האב איך אים שוין געזאגט אז כאטש ער גייט דייטש איז ער פארט אן עם הארץ א שוטה, און ווייטער האב איך אים גאר אן פחד געזאגט אז אויב ער וועט תשובה טון איז רעכט און אז אויב נישט וועט ער זיך טאקע אויסריכטן א שווארץ פינסטער יאר אין גיהנם. צעלאכט ער זיך ווידער אויף א קול, ווער גיהנם, וואס גיהנם, גלייך ער וואלט דארטן געווען און געזעהן אז עס איז חס ושלום קיין גיהנם נישט פאראן. און דערנאך ווייזט ער מיר נאך דאס עזות מחוצף פנים די טיר, וואס האב איך געזאלט טון? ברכהלע, זע איך, איז גרין און געל, די טרערן גיסן זיך איר ווי וואסער, גיי איך ארויס און שיק דעם מחוצף רופן צום דיין, קומט ער נישט, ווארט איך א צייט, מיט דער צייט איז די זאך שטיל געווארן, איך הער נישט, און הערן הער איך נישט ווייל דער פושע ישראל האט אנגעזאגט ברכהלען,

פשוט אז עס גייט איר גוט, שמעקט זי נישט אריין צו ארעמע קרובים. נאר איינמאל קום איך אהיים מיט א פאר'חלש'ט הארץ און געשוואלענע פיס להלכה, וויל איך מיך וואשן, נעמען וואס עס איז אין מויל אריין, אפבענטשן און אויסציען זיך די ביינער אין בעט, דערציילט מיר זוגתי פייגע א בשורה טובה, ברכה'לע איז דא געווען און האט געוויינט מיט ביטערע טרערן.

איך פרעג זוגתי פייגען היתכן א איד זאל שלאגן א ווייב? בפרט נאך א מעוברת? ענטפערט זי מיר אז דאס איז טאקע זיין משוגענער כעס, משה ישראל איז שוין גאר גאר אראפ פון דרך, קיין בטחון האט ער נישט, שרייט ער אז ער האט נישט פון וואנען צו לעבן, וויל ער ימח שמו וזכרו ברכה'לע זאל חס ושלום אן זיך א מעשה טון,

און איך בין געקומען און געזען, צרות האָב איך געזען, די טיר איז אָפֿן, אין שטוב פֿינצטער חושך, דער חבֿרמאַן איז נישטאָ, עוקר געװען קײן כּלים, קײן בעטגעװאַנט, אָפּגעצױגן האָט ער, און זי װוּ איז? זי ליגט אױף דער פּאָדלאָגע ליגט זי, זי װאַרפֿט זיך. פֿיר. אַ נס, זוגתי פֿײגע און אירע מעשׂים, מע װאַרפֿט מיך אַרױס און װוּ איך גײ. אַ נס איז געשען, װאָס זוגתי פֿײגע האָט קײן עין-הרע אַ שׂכל-הישר, אַז איך האָב געכאַפּט דעם שטעקן און געשריגן, אַז איך גײ ממיתן דעם כּלבֿ, האָט זיך זוגתי פֿײגע גאָרנישט גענומען צום האַרץ, זוגתי פייגע ווייסט גאנץ גוט אז איך בין חס ושלום קיין רוצח נישט אז א פליג אויף דער וואנט וועל איך אויך נישט טייטן זי ווייסט אז ווען איך קום שוין גאר אין כעס אריין הייב איך ערשט אן צו וויינען אזא טבע האב איך שוין פאר כעס גיסן זיך מיר טרערן ווי וואסער און דאס ווייסט אויך זוגתי פייגע אז אפילו די תלמידים מיינע שלאג איך אויך נישט ווי עס דארף צו זיין און די בעלי בתים האבן אויף מיר תרעומות דערפאר. איך אליין האב אויך אמאל מורא אז איך בין נישט יוצא פאר גאט און פאר לייט, מען דארף אמאל א שמיץ, און בפרט זייט איינער פון מיינע תלמידים איז ארויס לתרבות רעה, גלייב איך אוודאי אז מען דארף א שמיץ. נאר לאמיר נישט אראפ פון א זייט. א כלל זוגתי פייגע ווייסט אז איך וועל אים קיין רעה נישט טון. זיצט זי זיך רואיג אויפן בעט.

כ'קוק מיך אום, זי איז דא, און קוים איז זי געקומען האט זי שוין מיט איין בליק דערקענט וואס עס טוט זיך. קודם כל אז זי זעט אז איך שטיי ווי א גולם, גיבט זי א געשריי בטלן, און תוך כדי דיבור איז זי אויף די טיר און שרייט געוואלד! שרייט זי, און עס באווייזן זיך באלד עטליכע שכינות און זוגתי פייגע קאמאנדעוועט, און די שכינות טוען, און איינער האט מיך טאקע אויף זוגתי פייגע'ס באפעל ארויסגעווארפן פון טיר, וואו גייט מען? אין גאס איז א נאסער שניי, דער ווינט פאטשט אין פנים אריין, גנב'ט זיך אריין דורך די לעכער פון מיינע מלבושים, גיי איך אין בית מדרש אריין. אין בית מדרש זענען נאך געזעסן עטליכע מענטשן וואס קוקן נאכן דאווענען אריין אין א ספר, נעם איך מיר אראפ א גמרא און שוין, איך דארף נישט מער.

זו תורה וזו שכרה, משל די ציפור, הרהורים רעים און ספיקות. אז איך אליין לערן אמאל מיט חשק, קענען עס מיינע גביר'שע תלמידים נישט פארשטיין, זיי פרעגן מיך צו איך דארף אויך נאך לערנען ווער מיין רעבע איז? די שוטים, זיי ווייסן גארנישט אז די וועלט איז נאר א וואוילער רעבע, אז דאגת פרנסה איז א רעבע, צרות צרורות זענען גוטע מלמדים.

אבער זו תורה וזו שכרה, מיש איך אויף די גמרא פיל איך אז דער הימל האט זיך מיר געעפנט, אז דער רבונו של עולם האט מיר מיט זיין גרויס חסד געגעבן פליגל, גרויסע ברייטע פליגל האט ער מיר געגעבן, און איך פלי מיט זיי, אן אדלער בין איך, און פלי און פלי איך ווייט ווייט, נישט מעבר לים, פון דער וועלט ארויס פלי איך.

אז ווען איך זעה דאס אלץ זאג איך אייך ווער גארנישט אין כעס, בין איך אויף זיי גארנישט מקטרג, אדרבה מיר צעגייט דאס הארץ פאר רחמנות אויף זיי, ווארום צוריק געשמועסט וואס זאלן זיי טון אן תורה,

און עס איז א צער בעלי חיים געווען צו קוקן ווי דאס ארעמע פייגעלע האט זיך קיין ארט נישט געפונען, און אלץ געהיפט און געהיפט און געקוקט ווי יענע, די פרייע פייגעלעך, פליען, פליען הויך, הויך אוועק. און דענסמאל האב איך מיר געטראכט, צו דעם קראנקן פייגעלע איז געגליכן די נשמה פון אן עם הארץ,

איך זע די וועלט און די וועלט זעט מיך, און איך ווייס אז איך בין א חלק פון דער וועלט, אז איר באלעבאס איז אויך מיין באלעבאס, אז אן זיין רשות וועט מיר קיין האר נישט געקרימט ווערן, ער וועט נישט לאזן, און די וועלט אליין וועט אויך נישט לאזן, ווארום פארוואס, פאר ווען, אבער אין דער פינסטער, אז איך בין אליין אין דער פינסטער, אז איך זע נישט די וועלט, אוי, דעמאלט ווער איך גאר אויס מענטש. בייזע געדאנקען באפאלן מיך דעמאלט, דעמאלט דאכט זיך מיר, זאל מיר גאט דערפאר ניט שטראפן, אז איך האב גאר קיין שייכות נישט מיט דער וועלט, אז מען האט מיך פון איר אויסגעריסן און אוועקגעפירט. איך געהער מיך מיט איר גארנישט אן, נישט איך, נישט מיין ווייב, נישט מיינע קינדער. מיר האבן מיט איר קיין מגע-ומשא נישט. אט כאפט מען מיך

און מיט אלע כוחות האב איך דעמאלט אויסגעשריען, רבונו של עולם, העלף מיר! און עס איז מיר א נס געשען. זעקס. על הניסים, אור הגנוז, א תיקון פאר א נשמה, א מלאך המוות וואס קומט ווייל מען האט אים גערופן. שפעטער, אז איך האב דערציילט די מעשה א משכיל, מיינעם א געוועזענעם תלמיד האט ער געלאכט און ווי הייס געלאכט, עס איז זאגט ער גאר קיין נס נישט געווען, נאר א מקרה א צופאל זאגט ער, אדער א כח הדמיון, און אפשר פשוט א חלום וכדומה, נו וואס הארט עס מיך. יתרו ווייס איך האט זיבן נעמען געהאט און געווען איין יתרו. רוף עס ווי דו ווילסט, נס, מקרה, כח הדמיון, מעשה בלייבט מעשה. און איך ווייס נאר אז בשעת מעשה ווען עס האט זיך מיר שוין געדאכט אז איך פאל חס ושלום אין שאול תחתיה אריין, איז פלוצלינג דאס גאנצע בית מדרש געווארן פול מיט ליכט.

און ער זיצט ביי א ספר, זיין פנים זעה איך נישט, ווייל ער האלט אונטערגעשפארט דעם קאפ אויף דער האנט, נאר דאס הארץ האט מיר געזאגט אז דאס איז ער, אז דאס איז אחי זיינוויל יחיאל. און איך האב מיך גארנישט געשראקן, דען דער כלל איז, ווער עס האט קיין מורא נישט פאר לעבעדיגע, דער ציטערט פאר טויטע. אבער איך, איך ארעמער ווארעם, וואס ציטערט שטענדיג פאר אלעם וואס לעבט, וואס זאל איך מורא האבן פאר טויטע? און פאר וועמען? פאר אחי זיינוויל יחיאל, וואס איז נאך ביים לעבן געווען א זייל? און איך פרעג פשט פשוט, דו ביסט עס זיינוויל יחיאל? איך, ענטפערט ער, און נעמט אוועק די האנט פון די אויגן.

און דער שׂטן האָט מיך מבֿלבל געװען, דאגות פּרנסה האָבן זיך אַרײַנגעמישט, און איך האָב איבערגעפֿירט כּמה וכּמה מקומות און אַ סך אָן כּװנה געלערנט, טו איך אַצינד װאָס עס איז אױף מיר נגזר געװאָרן, מתקן צו זײַן די נשמה, איך חזר איבער, און אַלץ מיט כּװנה. ער שאָקלט מיטן קאָפּ אױף יאָ, און איך זאָג, זײַנװיל יחיאל,

אויך מקלקל געווען. רבונו של עולם האב איך אויסגעשריגן מיט גרויס צער, זי וועט שטארבן פאר אירע זינד, אבער וואס איז דאס קינד נעבעך שולדיג? דאס קינד וועט בלייבן א יתום, רבונו של עולם, שריי נישט, נעמט מיך זיינוויל יחיאל ביי דער האנט, שריי נישט, ברכה לאה וועט זיין דעם קינד'ס אם.

איר קענט אייך גארנישט משער זיין וואס איך האב בשעת מעשה געפילט. כ'בין אנידערגעפאלן ווי גרויס איך בין, די קוואלן פון די אויגן האבן זיך מיר געעפנט, און די טרערן האבן זיך געגאסן און געגאסן. און מיר האט זיך געדאכט אז נישט מיט טרערן וויין איך, נאר מיט שטיינער. אז שטיינער קומען מיר ארויף פון הארץ און קוילערן זיך מיר דורך די אויגן ארויס. ווארום וואס מער טרערן עס זענען ארויס, ווייניגער שטיינער איז מיר געבליבן אויפן הארץ, לייכטער איז מיר געווארן און פרייער. און די מעשה ענדיגט זיך שוין. איך גיי אהיים, די טיר זעה איך שטייט אפן, כ'קום אין שטוב אריין, און ביים שוואכן שיין פון בלאסן מארגן זעה איך אז דאס זענען גנבים געווען.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער-צענטער.